די גמרא האט ארום גערעדט דעם נושא פון א קרבן עולה ויורד. לאמיר זיך קורץ דערמאנען. למשל, א מענטש איז געווען טמא, ער האט אנגערירט א שרץ, אינגאנצן פארגעסן דערפון, און ער קומט אריין אין בית המקדש. היות ער איז דאך געווען בשוגג, א קרבן דארף ער ברענגען, און ער ברענגט א קרבן וואס הייסט א קרבן עולה ויורד. דאס איז א משל פון איינער וואס דארף ברענגען דעם סארט קרבן. איז פארוואס הייסט די קרבן א קרבן עולה ויורד? האבן שוין געשמועסט, ווייל ס'ווענדט זיך אויף דיין פיינענשעל סיטועשן וואס פאר סארט קרבן דו דארפסט ברענגען. א עושר, ער קען זיך ערלויבן, דארף ער ברענגען א בהמה, ער נעמט א בהמה, און ער ברענגט א קרבן חטאת, פאר דעם וואס ער האט דא עובר געווען בשוגג, בטומאה איז אריינגעקומען אין בית המקדש. איינער וואס קען זיך דאס נישט ערלויבן, גיין ברענגען א בהמה צופיל פאר אים, זאגט די תורה, קענסט ברענגען צוויי פייגלעך, נעם צוויי פייגלעך, איינס וועט זיין א עולה, איינס וועט זיין פאר חטאת, און דאס וועט זיין דיין כפרה. און אז דאס קענסטו דיך אויך נישט עפארדן, ס'איז צופיל פאר אים, קען ער גיין ברענגען א מנחה, און דאס וועט זיין זיין כפרה. איז פאר דעם הייסט די קרבן א קרבן עולה ויורד. יעצט די שאלה איז געווען, וואס געשעהט ווען א עושר קומט און ער זאגט זיך, איין מינוט, איך זאל ברענגען א בהמה, איך וויל נישט, איך קארג זיך, איך וויל נישט געבן דעם געלט, איך וויל דאס נישט אויסגעבן פאר בהמה, וואס יא, איך וועל ברענגען צוויי פייגלעך, איך וועל ברענגען דעם זעלבן קרבן ווי א עני ברענגט, למעשה ער האט דאך א כפרה, פארוואס זאל איך נישט האבן קיין כפרה, ווייל איך האב אביסל מער געלט, איך קארג זיך, איך וויל נישט ברענגען די בהמה, איך וועל ברענגען צוויי פייגלעך. וואס וועט זיין די הלכה דערמיט? די עושר וואס ברענגט דעם קרבן פונעם עני, איז ער יוצא אדער נישט? און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, גופא, אמר רב אלעזר אמר רבי אושעיא, מטמא מקדש עשיר, די עושר וואס ער איז געווען טמא, ער האט אנגערירט א שרץ, בטעות קומט אריין אין בית המקדש, און יעצט זאגט מען אים, רב עושר, טיים טו ברענגען א קרבן, ס'איז געווען בשוגג, איך פארשטיי, אבער דו דארפסט ברענגען א קרבן, דו ביסט אן עושר, גיי ברענג א בהמה, והביא קרבן עני, און ער איז געגאנגען, ער האט געזאגט לאזטס מיך אפ, איך גיי ברענגען פייגלעך, די קרבן פון א עני, דאס גיי איך דא ברענגען. זאגט ר' אלעזר, זאלסטו וויסן, לא יצא, דו האסט נישט יוצא געווען, דו ביסט אן עושר, דו קענסט דיך ערלויבן, דארפסטו ברענגען א בהמה. רב חגא אמר רב אושעיא, רב חגא זאגט בשם רב אושעיא, יצא, דו ביסט יא יוצא. דאס הייסט האבן מיר דא א מחלוקת צווישן רב אלעזר מיט רב חגא. דער עושר וואס ברענגט דעם קרבן פונעם עני, בין איך יוצא, צו בין איך נישט יוצא? רב אלעזר זאגט ניין דו ביסט נישט יוצא, און רב חגא זאגט יא, דו ביסט יא יוצא. פרעגט די גמרא מאי סבר לאמיר דיר פרעגן א שאלה, ס'דא א ענליכע פאל, מצורע עני שהביא קרבן עשיר איינער וואס איז געווען א מצורע, ער האט געהאט א צרעת, דער כהן האט אים איינגעשפארט, און יעצט איז שוין אלעס אריבער, ער איז יעצט ביים סוף, ער איז זיך מטהר, ער שטייט דעם אכטן טאג, דארף ער יעצט גיין ברענגען זיינע קרבנות, איז ווייטער ווענדט זיך צו דו ביסט א עושר, ביסט א עני, איינער וואס איז א עושר, דארף גיין ברענגען דריי בהמות, ער דארף ברענגען א קרבן אשם, א קרבן חטאת מיט א קרבן עולה. אז דו ביסט אן עני, דו קענסט דיך נישט ערלויבן דריי בהמות, זאגט מיר די תורה, פאר דיך איז דא א אנדערע כלל, דו דארפסט ברענגען איין בהמה א קרבן אשם, און שפעטער צוויי פייגלעך, איינס צו זיין א חטאת און איינס צו זיין א עולה. יעצט דער עושר איז געגאנגען, ער האט געהאט צרעת, ער האט זיך אויסגערייניגט, ער שטייט אויפן אכטן טאג, און וואס איז יעצט די הלכה? ער מוז ברענגען דריי בהמות, די עני, ער מוז ברענגען א בהמה מיט צוויי מיט צוויי פייגלעך, איז יעצט האב איך דא מצורע עני, שהביא קרבן עשיר, ס'איז געווען א מצורע, ער איז געווען א עני, למעשה וואלט ער נאר געדארפט ברענגען איין בהמה מיט צוויי פייגלעך, און ער איז מחליט, לאמיר זיך אנשטרענגען, לאמיר גיין אביסל מער ווי מען דארף, איך וועל נישט ברענגען צוויי פייגלעך, איך וועל ברענגען דריי בהמות, בין איך יוצא צו נישט? זאגט מיר די ברייתא יצא, יא, דו ביסט יוצא, דו עני וואס דו שטרענגסט דיך אן און דו גייסט מער ווי דו דארפסט טון, דו ברענגסט דריי בהמות, זאלסטו וויסן יצא האסטו יוצא געווען. פארקערט אבער, עשיר שהביא קרבן עני, א עושר וואס ער קארגט זיך, און ער זאגט ניין, איך גיי נישט ברענגען דריי בהמות, כ'וועל ברענגען מיין קרבן אשם און דאס וועט זיין א בהמה, אבער די חטאת מיטן עולה דאס וועט זיין פייגלעך, לא יצא זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן, דו האסט נישט יוצא געווען, דו דארפסט ברענגען דריי בהמות, און אויף דעם פרעגט די גמרא, פארוואס זאגסטו רב חגא, ווען ס'קומט צום קרבן עולה ויורד, זאגסטו אז איך ברענג מיין פאלשע קרבן, איך עושר ברענגען א קרבן פון א עני, זאגט רב חגא דו ביסט יוצא, און דא זע איך קלאר די ברייתא זאגט מיר, ווען ס'קומט צו מצורע, דער עושר וואס גייט ברענגען א קרבן פון א עני, ביסטו נישט יוצא. לכאורה, רב חגא איך האב א קשיא אויף דיך. און אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, שאני התם, גיי מיר נישט צוזאמשטעלן די מצורע מיט די מענטש וואס דארף ברענגען א קרבן עולה ויורד. דכתיב, זאת. די תורה זאגט מיר דארטן, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן, און די תורה ברענגט דארטן די גאנצע סדר העבודה וואס מען דארף טון וועלכע קרבן מען דארף ברענגען פונקטליך וואס ווי און ווען. אבער די תורה זאגט מיר זאת, זאת מיינט צו זאגן, פונקטליך אזוי וויל איך עס האבן פאר דיך מצורע, די עושר, דו ברענגסט דריי בהמות, אז דו קענסט דיך נישט ערלויבן וועסטו ברענגען א בהמה מיט צוויי פייגלעך, אבער היות די תורה לייגט מיר צו די ווארט דארטן זאת, וויל די תורה מיר זאגן פונקטליך אזוי דארף עס זיין. פרעגט די גמרא אי הכי רישא נמי, אויב אזוי, אז דו זאגסט מיר אז די תורה זאגט מיר לגבי מצורע זאת, און די תורה וויל עס פונקטליך האבן אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה, אויב אזוי פרעג איך דיך איין מינוט, דער עני וואס שטרענגט זיך אן, ער איז געווען א מצורע, און ער שטרענגט זיך אן יעצט צו ברענגען דעם קרבן פונעם עושר, אז דו זאגסט מיר די תורה זאגט מיר זאת, דאס מיינט צו זאגן, דו עני דו האסט א צווייטע סעט הלכות, דו וועסט ברענגען א בהמה מיט צוויי פייגלעך, פארוואס ווען די עני שטרענגט זיך אן און ער ברענגט דעם קרבן פון דעם עושר זאגסטו ס'איז אקעי? כ'האב געמיינט די תורה זאגט מיר זאת, זאת מיינט ס'מוז זיין פונקטליך, איז פארוואס זאגט מיר די ברייתא, די עושר וואס ברענגט דעם קרבן פון דעם עני לא יצא, אז ס'שטייט זאת, אבער פארקערט, די עני וואס ברענגט דעם קרבן פון דעם עושר איז יא יוצא? איין מינוט וואס איז געשען מיט זאת? פארוואס זאג איך נישט זאת מיינט עני דו ברענג דיין קרבן, ברענג וואס דו דארפסט ברענגען, און מאך נישט קיין בעסערע קרבן, גיי נישט ברענגען דעם קרבן פונעם עושר. וואס איז די חילוק? און אויף דעם זאגט די גמרא, הא רבי רחמנא תורת, אז דו קוקסט אינעם פסוק, די תורה לייגט מיר צו, זאת תהיה תורת המצורע. תורת מיינט עס איז דא איין גרויסע תורה פאר מצורע, א רייכע ארימע, עס איז אלעס איין זאך, דאס מיינט צו זאגן אז דער עני ער קען גיין ער קען אויך ברענגען דעם עושר'ס קרבן, ווייל די תורה זאגט מיר תורת, תורת מיינט עס מאכט אלעס איין גרויסע כלל. אזוי ווי אונז האבן טאקע געלערנט אין א ברייתא והתניא, אונז האבן טאקע געלערנט אין א ברייתא תורת לרבות מצורע, ווען די תורה זאגט מיר זאת תורת מיינט דאס צוצולייגן די מצורע, לרבות צור מצורע עני, שהביא קרבן עשיר, אז דער עני וואס גייט דא ברענגען א קרבן פון א עושר, זאלסטו וויסן ס'איז אקעי, דו ביסט יוצא, פארקערט טוסטו א מורא'דיגע זאך, דו שטרענגסט דיך איבער, דו ברענגסט א בעסערע קרבן, אוודאי ביסטו יוצא. ווי ווייס איך? ווייל די תורה זאגט מיר תורת. יכול אפילו עשיר שהביא קרבן עני, וואלט איך יעצט געמיינט צו זאגן, הא, די תורה זאגט מיר אוי תורת, אויב אזוי, ס'איז אלעס איין גרויסע זאך, זאג איך דער עושר קען אויך ברענגען דעם קרבן פונעם עני, ס'איז איין גרויסע זאך, סאו ער קען זיך טשוזן וואס ער וויל, וויל ער ברענגען די דריי קרבנות, וויל ער ברענגען דריי בהמות, אדער ניין וויל ער ברענגען א בהמה מיט צוויי פייגלעך, ס'זאגט דאך תורת. אויף דעם זאגט מיר די גמרא, תלמוד לומר זאת, די זאת קומט מיר דא ממעט זיין. דאס הייסט, אין דעם זעלבן פסוק האב איך זאת וואס זאגט מיר עפעס נישט, אין די זעלבע פסוק האב איך תורת וואס זאגט מיר עפעס יא, זאג איך וואס מיינט די יא? דאס איז די עני וואס ער וויל מאכן א אפגרעיד, וואס מיינט זאת וואס נישט? דאס איז די עושר וואס וויל מאכן א דאונגרעיד. וועסטו פרעגן ווער זאגט? דריי עס אויס, זאת זאל זיין פאר די עני דו מוזט בלייבן דארטן, און תורת זאל זיין פאר די עושר אז ער קען יא גיין ברענגען ווייניגער. דאך וואס איז מער א סברא מעלין בקודש א מענטש וויל מאכן בעסער און די תורה זאגט מיר ערגעץ יא דו קענסט מאכן בעסער אוודאי לייג איך עס פאר דעם וואס וויל מאכן בעסער ווי גיין זאגן די עושר דו קענסט זיך קארגן דו קענסט ברענגען ווייניגער פרעגט די גמרא נו ונילף מינה לערן דיך פון דארטן אויב אזוי אזוי ווי דו זעסט דארטן, זאגט מיר די תורה דער עושר קען נישט גיין אראפ צום עני'ס מצב, אויב אזוי אויך דא ביי אונז ביים קרבן עולה ויורד, זאג פארן מענטש, רב חגא, זאג פארן עושר, רב עושר דו קענסט נישט ברענגען דעם קרבן פונעם עני, און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, מיעט רחמנא ואם דל הוא, די תורה זאגט מיר ואם דל הוא, דאס הייסט די תורה רעדט דארטן די גאנצע פרשה פון די פון די מצורע, זאגט די תורה ואם דל הוא ואין ידו משגת, דעמאלס ער קען ברענגען די צוויי פייגלעך, אבער דא רעדט מען דווקא ער, די מצורע ער איז א דל, פאר אים זאג איך זאלסטו וויסן פאר דיך צוויי פייגלעך איז גענוג מיט א בהמה, אבער נאר אים, הוא, הוא דער מצורע, ביי דיר זאג איך דעם כלל דו בלייב דא אונטן און ברענג מיר נישט קיין עושר וואס זאל אויך מאכן ווי דער עני, אבער דאס איז אלעס הוא דער מצורע. ביי א צווייטע פרשה, ווי למשל דא לגבי קרבן עולה ויורד, שטייט נישט דעם לשון, איז דארטן קען זיין די עושר קען יא גיין אזוי ווי די עני, און פאר דעם זאגט רב חגא טאקע זאלסטו וויסן, די עושר וואס ברענגט א קרבן ווי די עני, האט ער יא יוצא געווען. און מאכט ער ריכטיג? ניין אוודאי נישט, ער דארף ברענגען זיין קרבן, אבער אויב האט ער שוין געמאכט אזוי, זאלסטו וויסן זאגט רב חגא, יוצא געווען, דאס האסטו יא. זאגט די הייליגע משנה, קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח. דער כהן האט יעצט געמאכט דעם גורל, טרף בקלפי, האט ער ארויסגעשלעפט צוויי גורלות, איינס לשם, איינס לעזאזל. האט ער ארויפגעלייגט אויפן קאפ פון די בהמה, און יעצט וואס טוט ער ווייטער? דאס זאגט אונז די משנה, קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח. ער נעמט דעם שעיר לעזאזל, און ער בינדט צו אויפן קאפ א רויטע בענדל. והעמידו כנגד בית שילוחו, ער דרייט אים אויס, און ער שטעלט אים אוועק, כאילו די בהמה קוקט יעצט ארויס דורך שער ניקנור. ביז יעצט איז די בהמה געווען מיטן רוקן צו שער ניקנור, מיטן קאפ צו בית קדשי הקדשים, יעצט דריי איך אויס דעם בהמה, כאילו די בהמה קוקט ארויס פונעם בית המקדש, ווייל דארטן וועט זי באלד ארויסגיין. זאגט די משנה ווייטער, ולנשחט כנגד בית שחיטתו, און די גמרא גייט שוין מסביר זיין וואס דאס מיינט. זאגט די משנה ווייטער, בא לו אצל פרו שניה, נאכדעם וואס ער האט געענדיגט מיט דעם, גייט ער צוריק צו זיין פר, וסומך שתי ידיו עליו ומתוודה, ער גייט נאכמאל מאכן סמיכה און מתוודה, און ער בעט זיך אויס, ער בעט זיך ביים באשעפער, וכך היה אומר, אזוי זאגט ער, אנא ה',

און ער זאגט ככתוב בתורת משה עבדך כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני השם תטהרו, און אזוי האט מען שוין געזאגט אין די פריערדיגע משנה'ס, אז ווען מען רעדט דא פון השם מיינט מען נישט ער זאגט אדנות, נאר וואס ער זאגט ארויס דעם שם י' ק' ו' ק', והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, די כהנים וואס זענען געשטאנען דארטן, ווי זיי האבן דאס געהערט, האבן זיי זיך געבוקט און געזאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאגט די גמרא, איבעיא להו, לאמיר דיר דא פרעגן א קשיא, ולנשחט, ווען די משנה זאגט אונז, ולנשחט כנגד בית שחיטתו, האבן אונז געזאגט, מ'וועט זעהן אין די גמרא וואס דאס מיינט, איז פרעגט די גמרא, וואס מיינט דאס צו זאגן, ולנשחט, ולנשחט, דאס הייסט דו רעדסט דא יעצט פונעם שעיר לשם, די שעיר לעזאזל האסטו געזאגט, מ'בינדט ארום זיין קאפ א רויטע בענדל, איך דריי אים אויס, פיין, ולנשחט, וואס טו איך מיט אים, כנגד בית שחיטתו. און דאס וויל איך דיר פרעגן, אקשירה קאי או אהעמדה קאי זאגסטו מיר דא יעצט ולנשחט, אים האב איך אויכעט צוגעבינדן, איך האב אים אויך געלייגט א רויטע בענדל כנגד בית שחיטתו, איך האב אים צוגעבינדן די רויטע בענדל דארטן אויפן פלאץ וואס ער גייט האבן די שחיטה שפעטער, אויפן האלז, או אהעמדה קאי אדער מיינט עס נאר די פאזישן וואו דער נשחט שטייט, דער שעיר לשם, אז ער קוקט צו מערב, דאס הייסט ער בלייבט אין זיין פלאץ וואו ער איז געווען ביז יעצט. דאס איז מיין שאלה, וואס מיינט די משנה? מיינט די משנה צו זאגן ער באקומט אויך א רויטע בענדל די שעיר לשם? אדער ניין מיינט די משנה צו זאגן די פאזישן וואס איך דארף שטעלן די בהמה אז די קאפ מוז זיין טאווארדס מערב? און אויף דעם זאגט די גמרא תא שמע, דתני רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט, קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, האט מען צוגעבינדן אויפן שעיר המשתלח די שעיר לעזאזל האט מען צוגעבינדן א רויטע בענדל, והעמידו כנגד בית שילוחו, מען האט אים אויסגעדרייט טווארד די ענטרענס כאילו די טיר דארט און פון דארטן העט ער ארויסגיין, ולנשחט כנגד בית שחיטתו, און פאר'ן נשחט די שעיר לשם, פאר אים האט מען עס געמאכט כנגד בית שחיטתו, און ער גיבט א סיבה רב יוסף און ער זאגט, שלא יתערב זה בזה, זיי צוויי זאלן זיך נישט אויסמישן, ולא יתערב באחרים, ס'איז דאך דא דא אנדערע קרבנות אויכעט דא אין עזרה, ווי למשל די שעיר וואס גייט זיין פאר מוסף, זיי זאלן זיך נישט אויסמישן איינס מיטן צווייטן, דאס הייסט זאל וויסן דאס איז די שעיר לשם, דאס איז שעיר לעזאזל, זאל זיך נישט אויסמישן מיט אנדערע קרבנות דארטן. שמועסט די גמרא אויס. אי אמרת בשלמא אקשירה קאי, כ'פארשטיי זייער גוט רב יוסף'ס ווערטער, אויב זאגסטו מיר לנשחט, אים לייג איך אויך א רויטע בענדל, אויב אזוי שפיר, זייער גוט, פארשטיי איך עס זייער גוט. דו זאגסט מיר אז וואס? דער זאל אויך באקומען א רויטע בענדל, אזוי ווי די אנדערע האט באקומען א רויטע בענדל, דארף ער אויך באקומען א רויטע בענדל. אלא אי אמרת אהעמדה קאי, אבער אויב ווילסטו מיר זאגן פשוט, די שעיר לשם, איך האב נישט געגעבן קיין בענדל, נאר איך וויל דיר זאגן וועלכע פאזישן דארף איך אים שטעלן, נהי דבחבריה לא מיערב, ביסט גערעכט טאקע,

דאס הייסט דו ר' יוסף זאגט מיר זאלסטו וויסן אזוי, ולנשחט כנגד בית שחיטתו, און איך וויל עפעס אויפטון דערמיט כדי עס זאל זיך נישט אויסמישן. איז אויב זאגסט מיר אז ולנשחט דעם שעיר לשם האסטו נישט געלייגט קיין קיין רויטע בענדל, איז כ'פארשטיי אז ער מיט זיין חבר די שעיר לשם און שעיר לעזאזל זיי גייען זיך נישט אויסמישן, ווייל ער טאקע האט א רויטע בענדל און ער האט נישט. אבער ווי גיי איך עס פריווענטן אז די שעיר לשם זאל זיך נישט אויסמישן מיט אנדערע בהמות וואס שטייען דארטן? אלא לאו, נאר מוז דאך זיין, ווען רב יוסף זאגט איך טוה עפעס מיטן שעיר לשם, כדי זאל זיך נישט אויסמישן מיט אנדערע, איז דאך אלא לאו שמע מינה אקשירה קאי, אז דער שעיר לשם האט אויך באקומען א רויטע בענדל, און אויב אזוי וועט זיך נישט אויסמישן מיטן קרבן מוסף, האב איך טאקע עפעס אויפגעטון. וועסטו פרעגן איין מינוט, יעצט האב איך א אנדערע פראבלעם, יעצט האב איך א שעיר לשם מיט א שעיר לעזאזל וואס זיי קענען זיך אויסמישן ווייל ביידע האבן א רויטע בענדל, און אויף דעם די תירוץ איז ניין, ווייל די שעיר לעזאזל, ווי די משנה זאגט אונז, קשר לשון זהורית בראש, מען לייגט עס אויף זיין קאפ, מה שאין כן די שעיר לשם, ער מאך איך עס אויפן פלאץ ווי די שחיטה וועט זיין, איז פאר דעם קומט ארויס די בענדל ליגט אויף א צווייטע פלאץ, און די שעיר לשם מיטן שעיר לעזאזל גייען זיך נישט אויסמישן, ווי קען איך יעצט פריווענטן און מאכן זיכער די שעיר לשם מישט זיך נישט אויס, לאמיר זאגן מיטן קרבן מוסף? תירוץ איז ווייל ער האט אויך באקומען א רויטע בענדל, און נאר דער שעיר לשם האט א רויטע בענדל, די קרבן מוסף האט נישט קיין רויטע בענדל, און אזוי פריווענט איך טאקע זאלן זיך נישט אויסמישן. שמע מינה זעה איך פון דעם טאקע אז סיי די שעיר לעזאזל, סיי די שעיר לשם, ביידע האבן באקומען א רויטע בענדל. אמר רבי יצחק זאגט רבי יצחק, שתי לשונות שמעתי, איך ווייס ס'איז דא צוויי מאל וואס מען דארף נוצן א בענדל, און אפשר די ווארט בענדל איז נישט די ריכטיגע ווארט, ווייל ס'איז נישט דווקא געווען עפעס א דינע שטריקל, אבער לאמיר עס אזוי רופן, זאגט ער אזוי, אחת של פרה, איינמאל ביי פרה אדומה האט מען געדארפט האבן אזא שטריק,

איך געדענק נישט דארף פרה אדומה האבן עפעס א געוויסע שיעור? אדער ניין די שעיר לעזאזל ער דארף האבן א געוויסע שיעור? אמר רב יוסף זאגט רב יוסף נחזי אנן לאמיר מאכן דעם חשבון קוק אהער של שעיר המשתלח דבעי חלוקה בעי שיעור איך וועל דיר זאגן דער שעיר המשתלח וואס אים דארף איך שפעטער צוטיילן דעם שטריק ער איז דער וואס דארף האבן א שיעור פארוואס? ווייל פון של פרה דלא בעי חלוקה לא בעי שיעור. זאגט ער, ווען איך נעם ארויף דעם שעיר לעזאזל, און איך קום אן אויבן אויפן בארג, דארף איך נעמען דעם שטריק, א חלק פון דעם דארף איך צובינדן צווישן די הערנער פון די בהמה, און א חלק בינד איך צו אויפן בארג אליינס. דאס הייסט, די רויטע שטריק וואס איך האב פריער געהאט אויפן בהמה, וואס מיט דעם איז ער איז ארויסגעקומען יעצט, צוטייל איך דעם שטריק, האלב לייג איך אויפן בהמה, און האלב גייט אויפן בארג. און אויב אזוי זאגט רב יוסף אז דארט מוז איך צוטיילן דעם שטריק, מה שאין כן פרה אדומה דארף איך עס פשוט נעמען אריינווארפן אין פייער, איז דאך מער מסתבר די שעיר לעזאזל, פאר אים דארף איך האבן א געוויסע שיעור, היות איך מוז עס שפעטער גיין צוברעכן, ס'הייסט איך מוז עס גיין צוטיילן, אויב אזוי אוודאי דעם שעיר לעזאזל, ער דארף האבן א שיעור, און דער שעיר, דער פרה וואס ער דארף אויך האבן א שני תולעת, ביי אים דארף עס נישט האבן קיין געוויסע שיעור. אויף דעם פרעגט די גמרא מתקיף לה רמי בר חמא, דפרה נמי בעי כובד, דאס איז נישט אזוי פשוט וואס דו זאגסט דא, אין הכי נמי ביים פרה, ווען איך גיי מאכן די פרה אדומה און איך ווארף עס אריין אין פייער, דארף איך עס נישט גיין צוטיילן, ביסטו גערעכט, אבער צריך כובד, דער פסוק זאגט אונז אל תוך שריפת הפרה, דאס הייסט ס'מוז אריינגיין אינעם פייער אינעווייניג, און אז ס'מוז אריינגיין אינעם פייער אינעווייניג אז ס'איז ממש א לייכטע דינע שטריקעלע, אויב עס וועט זיך נישט אריינגיין אל תוך שריפת הפרה, נאר וואס, ס'מוז האבן עפעס א כובד, ס'מוז האבן עפעס א געוויסע שיעור, ס'מוז זיין גענוג גרויס לכאורה אז ס'זאל ריכטיג אריינפאלן אין פייער. און אויב אזוי פרעג איך דיר, קען דאך פונקט אזוי זיין ביי די פרה אדומה דארף איך האבן א שיעור כדי ס'זאל טאקע אריינפאלן אל תוך שריפת הפרה, איז וואס איז דיין ראיה אז מ'רעדט דא אז די שיעור איז דווקא געזאגט געווארן פאר'ן שעיר לעזאזל? אמר ליה רבא זאגט רבא ניין, כובד תנאי היא, די גאנצע זאך צו עס איז יא כובד צו עס מוז זיין געוויסע שווערקייט זאל אריין פאלן אל תוך, צו עס מיינט פשוט לייג עס אריין אין פייער אבער עס מוז נישט אריין פאלן טיף אין פייער אינעווייניג דאס איז א מחלוקת תנאים. איז רב יוסף וואס ער קומט דא זאגן זאלסטו וויסן די שיעור דאס באלאנגט צום שעיר לעזאזל ווייל אים דארף איך צוטיילן האט ער פארשטאנען פרה אדומה דאס דארף נישט האבן קיין כובד ווילאנג עס קומט אריין אין פייער דאס איז גענוג גוט אויב אזוי זאג איך דיר אז דו פרעגסט מיר ווער דארף האבן א שיעור זאל עס זיין פרה אדומה, אדער זאל עס זיין שעיר לעזאזל, אוודאי וועל איך דיר זאגן שעיר לעזאזל, ווייל ביי אים דארף איך צוטיילן דעם שטריק. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, ודפרה לא בעי חלוקה? דאס הייסט דו זאגסט מיר דא אז פרה אדומה דארט דארף איך נישט האבן קיין חלוקה. אויף דעם זאגט ער איתיביה אביי, אביי האט דאך געפרעגט, כיצד הוא עושה? איך וועל דיר ברענגען א משנה, די משנה זאגט אונז, ווען ס'קומט יעצט און מ'גייט עס אריינווארפן אין פייער, כיצד הוא עושה? ווי אזוי טוט, טו איך עס? זאגט ער אזוי, כורכן בשיירי לשון, ווי די פסוק זאגט אונז מ'נעמט דריי זאכן, ולקח הכהן, די ערשטע זאך א עץ ארז, די צווייטע זאך איז א אזוב, א גראזל, און שני תולעת און די רויטע בענדל. איז זאגט אונז די משנה, ווי אזוי לייג איך דאס אריין אין פייער? זאגט מיר די משנה, כורכן בשיירי לשון, מען לייגט עס אריין און מען בינדט עס אבער צו מיטן איבריגע פונעם לשון, דאס הייסט דו האסט די שני תולעת, דו האסט דעם שטריק, די איבריגע פון דעם, מיט דעם וועסטו עס אריינבינדן און שפעטער עס אריינווארפן אין פייער. איז אויב אזוי אז דו זאגסט מיר בשיירי לשון, פשט אז איך האב דא עפעס איבריג, קומט דאך אויס, דאס הייסט, איך האב בעצם די חלק וואס איך ווארף אריין אין פייער, אחוץ דעם האב איך עפעס איבריג וואס מיט דעם בינד איך זיי צוזאמען. דאס הייסט דו האסט גענומען דעם שני תולעת און דו האסט עס געטיילט צו צוויי. און אויב אזוי פרעג איך דיר, אזוי ווי דו זעסט דאך ביים שני תולעת דארף איך עס צוטיילן צו צוויי, און די זעלבע זאך טו איך אויך ביים שעיר לעזאזל, איז אויב אזוי פרעג איך דיר צוריק, רב יוסף דו ביסט מיר געקומען זאגן, דו ווייסט פארוואס ס'מוז זיין אז די די שיעור רעדט זיך ביי שעיר לעזאזל, ווייל דארטן דארף איך עס צוטיילן אין צוויי, יא ביים פרה דארף איך עס אבער אויך צוטיילן צו צוויי, ווי דו זעסט דאך די לשון המשנה איז בשיורי הלשון, מיטן איבריגע פון דעם לשון, מיט דעם בינד איך עס צו. דאס הייסט ס'איז דא א חלק וואס גייט אריין אין פייער וואס איז א חלק פונעם פעקעדזש צוזאמען, און ס'איז דא א שיורי, איבריגע וואס איך בינד ארום. הייסט, דארט האב איך אויך אויב אזוי צוטיילט. און אויב אזוי פרעג איך דיר ווייטער, אז איך ווייס איינער פון זיי מוז האבן א שיעור, אנדערע דארפן נישט האבן קיין שיעור, ווער זאגט אז די שיעור גייט אויף שעיר לעזאזל, אפשר די שיעור גייט אויף פרה אדומה? און אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, אימא ב בזנב לשון. וואס מ'מיינט שיורי מיינט נישט ממש לשון, מיינט נישט ממש אז ס'איז געווען איבעריג דא. נאר וואס מ'האט עס אויסגעקאמט, מ'האט גענומען א קאם מ'האט אויסגעקעמט דעם שטיקל וואס מ'האט דא געהאט, מ'האט אויסגעקעמט דעם שני תולעת, וואס איז געבליבן ביים סוף איז געווארן ביים סוף אזעלכע שווענצלעך וואס האבן זיך נאכגעשלעפט דעם עקטשועל שני תולעת, דאס לייג איך אריין אין פייער צוזאם מיטן עץ ארז מיטן אזוב מיטן שני תולעת, די שווענצלעך צום סוף, מיט דאס בינד איך שפעטער ארום. און פאר דעם זאגט עס נישט אז מען האט צוטיילט אין צוויי, צוטיילן אין צוויי דאס האט מען נאר געמאכט ביים שעיר לעזאזל, און פאר דעם איז מסתבר דארטן, ער דארף האבן א שיעור, איך מוז צוטיילן אין צוויי, מוז ער זיין גענוג גרויס פאר דעם. דא ביים שני תולעת איז דאס נאר געווען די שווענצלעך וואס מען האט עס אויסגעקאמט און פאר דעם איז געבליבן שווענצלעך צום סוף, איז דאס טאקע דאס האט מען גענוצט ארומצובינדן, אבער צו זאגן איך מוז האבן עפעס א געוויסע שיעור, אויף דעם ניין זאג איך דאס נישט.

זאגט ער מיר רב חנן זאלסטו וויסן אז דו ביסט געגאנגען צום פייער און דו האלסט עס ביים אריינלייגן, פייער שפרינגט ארויף און ס'פארברענט זיך די גאנצע זאך, פאר ס'פאלט אריין אל תוך שריפת הפרה. איז יעצט ווייטער איז עס כשר אדער ניין? ס'איז צעפאלן די גאנצע זאך, ס'איז נישט געווען אל תוך שריפת הפרה אדער ניין, ווייל די תורה מיינט נישט ממש צו זאגן ס'מוז טיף אריינפאלן נאר ס'איז גוט ס'איז געווארן פארברענט אין דעם פייער וואס איז דא דארט אין די שריפת הפרה. אויף דעם זאגט רב חנן זאלסטו וויסן, כשרה. די פייער האט עס אנגעכאפט, ס'איז אקעי. אויף דעם פרעגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא פון א ברייתא. די ברייתא זאגט אונז נתהבהב הלשון, מביא לשון אחר ומקדש, אז אויב ס'האט זיך פארברענט, ס'הייסט נישט געהעריג אריינגעפאלן אין פייער און ס'האט זיך פארברענט, זאגט מיר די ברייתא קלאר, ברענג א צווייטע, ס'האט זיך צופיל פארברענט, אויב אזוי דארפסטו איבערמאכן די גאנצע זאך, איז לכאורה דאס שטימט נישט מיט רב חנן. אמר אביי, אויף דעם ענטפערט אביי לא קשיא, כאן בקולחת, כאן בנכפפת. ווענדט זיך וואס פאר סארט פייער ס'איז. רב חנין רעדט פון א קליינטשיגע פייער, נישט קיין גרויסע פייער. נאר וואס, ער שטייט עס ביים אריינלייגן, און פאר ס'איז אנגעקומען אל תוך שריפת הפרה האט זיך עס פארברענט. אויף דעם זאלסטו וויסן דאס איז אקעי. ווען די משנה זאגט אונז אז ס'איז נישט אקעי דארפסטו עס איבערמאכן, רעדסט פון א גרויסע פייער, ס'איז א ריזן באנפייער, אינעווייניג טיף אונטן ליגט ביי די קוילן ליגט דארטן שריפת הפרה, אבער די פון אויבן האט זיך שוין גלייך פארברענט, אויף דעם זאגט מיר די משנה, זאגט מיר די ברייתא אז דאס טויגט נישט, ווייל ס'איז שוין צו פרי פארברענט ס'איז בכלל נישט אנגעקומען צום פייער דארטן, א קליינטשיגע פייער וואס די קוילן איז ממש דא און ס'האט זיך פארברענט אביסל צו פרי ס'איז נאכנישט אריינגעפאלן אל תוך, אויף דעם זאגט רב חנין ס'איז אקעי און מ'דארף עס נישט איבערמאכן. רבא אמר רבא געט א צווייטן תירוץ ער זאגט כובד תנאי היא לאמיר דא פארשטיין ס'דא א מחלוקת צו כובד צו עס מוז טיף אריינפאלן אין פייער דאס איז בעצם דאס אונזער מחלוקת דא דתניא למה כורכן פארוואס דארף עס ארומבינדן די גאנצע זאך פארוואס דארף איך עס צוזאמבינדן אויף דעם זאגט ער כדי שיהיו כולן באגודה אחת דברי רבי, זאגט רבי, די סיבה, ווייל איך פשוט איך וויל זיין באגודה אחת, ווען די תורה זאגט אונז עץ ארז ואזוב ושני תולעת, וויל די תורה זאל עס צאמבינדן, און פאר דעם בינד עס צוזאמען, ס'פשוט טעכניש, כדי עס זאל קענען צאם אריינלייגן אין פייער, בינד איך עס צוזאמען. אבער מוז עס אנקומען אל תוך שריפת הפרה? ניין. דאס נישט משמע פון רבי, ער וויל פשוט דא איינער מען זאל עס צאמבינדן. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, רבי אלעזר ברבי שמעון זאגט כדי שיהיה בהן כובד. די סיבה פארוואס איך בינד עס צו, ווייל איך וויל עס זאל אריינפאלן טיף אינעווייניג אין פייער, עס מוז האבן א כובד, עס מוז האבן עפעס א געוויסע שווערקייט, און דעמאלס אז איך בינד עס צוזאמען, ויפלו לתוך שריפת הפרה. דעמאלס וועט עס אריינפאלן ממש אינעווייניג אין דעם פייער טיף אריין. און פאר דעם זאגט ער דאס איז בעצם אונזער מחלוקת דא. רב חנין האט געהאלטן אזוי ווי רבי, אז זיך פעלט נישט אויס די גאנצע אל תוך שריפת הפרה זאל אונטן אנקומען. און פאר דעם זאגט ער, ס'האט זיך פארברענט פאר דעם אויכעט, ס'איז די זעלבע פייער, ס'איז אקעי, ס'איז בסדר, דארפסט נישט איבערמאכן. מה שאין כן די ברייתא, די ברייתא וואס זאגט אונז ניין אז ס'האט זיך פארברענט צו פרי דארפסטו עס איבערמאכן, ווייל די ברייתא האט פארשטאנען אזוי ווי די צווייטע מאן דאמר, אזוי ווי רבי אלעזר ברבי שמעון, אז די סיבה פארוואס איך בינד עס צו איז כדי אז ס'זאל טיף אריינפאלן, ס'זאל האבן א געוויסע וועיט. פארוואס איז מיר דאס וויכטיג? די געוויכט זאל דא זיין, ס'זאל אריינפאלן אל תוך שריפת הפרה ס'זאל אונטן אנקומען, און אז ס'וועט נישט אונטן אנקומען, ס'האט זיך פארברענט פון פריער, וועסט עס מוזן איבערמאכן. און פאר דעם זאגט רבא, די מחלוקת דא צווישן רב חנין מיט די ברייתא, בעצם דאס איז א מחלוקת תנאים, ווי טיף דארף עס אריין פאלן? רב חנין האט געהאלטן אזוי ווי רבי, ווי לאנג ס'קומט אן אין די פייער איז דאס גענוג, די ארומבינדן איז פשוט ווייל איך וויל דאס צוזאמען נעמען, די תורה זאגט מיר עס אלעס אין איין פסוק, לאמיר עס צוזאמען נעמען, לאמיר עס צוזאמען טאקע אריין לייגן צוזאמען, מה שאין כן רבי אלעזר ברבי שמעון זאגט ניין, די ווארט איז אל תוך, ס'מוז טיף אריינפאלן אינעווייניג. און פאר דעם זאגט מען די ברייתא, אז ס'האט זיך פארברענט צופרי, זאלסטו וויסן טויגט נישט, וועסטו מוזן איבערמאכן די גאנצע זאך. דאורייתא.